משיחת י' שבט תשל"ד. וואס איז זיך דא כמה חילוקים אין די אלע דריי אופנים ההתיישבות אין די אלע דריי אופנים פון קביעת מקום, די נקודת החילוק הכללי על כל פנים בדרך אפשר אז די ערשטע תקופה איז דאס א תקופה פון מסירת נפש בפועל, על דבר קל, על דבר ממוצע, על דבר גדול. אלע עניינים וואס זענען פארבונדן געווען מיט יענער מדינה איז ניט געווען א ענין וואס מען האט געקאנט מקיים זיין בקלות, א ענין וואס מען האט געקאנט מקיים זיין בכבדות, וואס נאר א ענין אז מען האט געוואוסט אז דאס טוט מען, דערפאר וואס דאס איז רצון הבורא האט מען געדארפט האבן מסירת נפש בפועל. און וואס נאך מער, נאך א גרעסערע מסירת נפש, בשעת מען קלייבט אויס א צווייטן אידן און מען שיקט אים אין א שליחות, וואס די שליחות איז פארבונדן מיט סכנת נפשות, איז דאס א שלא בערך, א גרעסערע מסירת נפש ווי מען שטעלט זיך איין אין סכנה. און אף על פי כן האט מען דאס אויכעט געטאן, און אפילו נאך דערויף ווי ס'איז געווען אזענע וואס מ'האט זיי געכאפט און מ'האט זיי פארשיקט, וואס דארטן א פארשיקונג איז געווען א ענין פון אלמלי נגדוהו לחנני' מישאל ועזריה וואלטן זיי אויך ניט. בייגעשטאנען דעם נסיון, האט מען אויף מארגן ווייטער זיך מוסר נפש געווען און אויסגעקליבן א צווייטן אידן אויף אים שיקן ער זאל ממלא מקום זיין פון דעם שליח וואס מען האט אים געכאפט, וואס כאמור דאס איז שלא בערך א העכערע, א טיפערע, א שווערערע. מסירת נפש ווי דאס וואס מען שטעלט איין זיך אליין. און דערנאך איז דא די עבודה ווי אין די עשר שנים האמצעיות ווי גערעדט פריער, וואס דארט איז געווען בדוגמא ווי ואביו שמר את הדבר און ס'איז געווען דער ענין חוץ הפסוק שלפני זה וכו' וואס אין כאן המקום להאריך בזה אבער אט דאס אויכעט איז א שווערקייט א גרויסע שווערקייט אבער פון אן אנדער ענין ותוכן בנוגע צו הפצת התורה והיהדות פון ויקנאו בו אחיו. און אף על פי כן וואלט מען וויסענדיג אז דאס איז אחיו, וויסענדיג אבער אז ואביו שמר את הדבר, אז דער אייבישטער שיקט מיט א שליחות, איז על דרך ווי געזאגט פריער, ניט נאר מען רעכענט זיך ניט מיט מסירת נפשו שלו, נאר מען פועלט ביי זיך מסירת נפש שיקן א צווייטן אידן אין פייער, על דרך זה אייכעט איז אינו בדומה די שווערקייט וואס מען רעכנט זיך ניט מיט גזירת המלכות אף על פי וואס דאס איז א מלכות אדירה, ווי בשעת מען פועלט ביי זיך עוסק זיין זיך אין הפצת היהדות אף על פי וואס מען ווייס אז ויקנאו בו אחיו.

מודיע זיין אין אמעריקע אז אמעריקע איז ניט אנדערש וואס מודיע זיין אין א מדינה וואס זי שטייט בעצם תוקפה און זי איינגעווענט געווארן עשיריות בשנים אז אמעריקע חצי כדור התחתון און דא אירע זייערע מנהגים מיט זייערע הנהגות מיט זייערע דרכי עבודה קומט מען צו פארן אלס א פליט וואס מען דארף לכאורה אנקומען צו די חסדי המדינה און יחס טוב של המדינה און אז מען זאל אים מקבל פנים זיין מיט די סבר פנים יפות און די ערשטע הכרזה און מען זאגט אז דאס איז די יסוד און דאס איז דער תכלית פון באזעצן זיך אין אמעריקע. אויף איבערקערן אמעריקע מעיקרא און מודיע זיין אז אמעריקע איז ניט אנדערש דאס איז פונקט ווי די אמאליגע שטעטל אין חצי כדור העליון וואס דאס איז א דריטער אופן אין עבודת השם מיט באזונדערע שוועריקייטן וואס מען דארף משנה זיין דעם הרגל נעשה טבע. און מען דארף דאס משנה זיין מיט אזא מין הנהגה וואס האט דארט קיינמאל נישט געהערט אן אנדער קא סלקא דעתא, אז ס'קען גאר זיין אז אז ס'קען גאר נישט זיין אז דאס זאל האבן עפעס א דמיון, דער גאנצער נאמען איז דאס אז דאס איז די נייע וועלט וואס אזוי האט מען דאס א נאמען געגעבן. און חסידות איז נאך אין דערויף מסביר אז דאס איז חצי כדור התחתון, כידוע דער מאמר עצרת מכתב, מאמר הצמח צדק, א ביאור אויפן אלטן רבי'ס א מאמר וואס ער איז שוין געדרוקט בנוגע צו חצי כדור התחתון. און דער צד השווה אין די אלע דריי תקופות איז געווען אז פונקט אזוי ווי מען האט געדארפט מלחמה האבן מיט גזירת המלכות, איז די ערשטע התחלה געווען מסירות נפש בפועל, און ניט נאר בנוגע לעצמו דערנאך א טיפערע מסירות נפש, אז אויב נאר מען ווייס אז דאס איז רצון הבורא פועל'ט מען ביי זיך, אז מען זאל הייסן א אידן זיך מוסר נפש זיין על זה א צווייטן אידן, און דערנאך העכער אז בשעת מען געפינט זיך אין א מעמד ומצב אז דער צווייטער וועט טענה'ן היתכן פארוואס אזוי און אזוי ווייטער וואס כללות הנקודה פון ויקנאו בו אחיו וואס מען ווייס אז דאס איז אחיו און אף על פי כן רעכנט זיך נישט דערמיט און מען ווייס אז מען דארף דורכפירן די שליחות וואס דאס איז א מסירת נפש פון אן אנדער סוג און פון אן אנדער אופן. וואס מען קען אין איין אופן מסירת נפש שטיין בתכלית השלימות און אינגאנצן נישט זיין צוגעגרייט צו דעם צווייטן אופן פון מסירת נפש, און דערנאך איז דער דריטער אופן פון מסירת נפש, מען קען זיך קומען צו פארן אין א מדינה און אויפבויען דארט אייגענע ד' אמות און מאכן ארום די ד' אמות א חומה דלתים ובריח. און זאגן אז מען האט אהערצו געקומען ושם ביתו אז בכל מקום שהוא הולך ביתו עמו, און דאס וואס עס טוט זיך אין מדינה ניט דאס איז זיין שליחות, האט מען געזאגט מלכתחילה אז מען וויל גארניט האבן קיין ד' אמות פאר זיך, גאנץ אמעריקע וועט ווערן אט א די ד' אמות ניט אנדערש, ווי די ד' אמות ווי זיי זיינען געווען מעבר לים אין חצי כדור העליון, וואס דאס איז א דריטער אופן אין מסירת נפש אינגאנצן אין אן אופן שונה, וואס כאמור דאס איין מסירת נפש איז ניט פארבונדן מיטן צווייטן, דאס באווייזט נאר אז בשעת דער עצם פון אזא מין אידן איז מער ניט ווי מסירת נפש, אט דעמאלט איז ביי אים קיין חילוק ניט, וויבאלד אז דאס איז זיין מציאות, איז אין וואס פאר אן אופן, וואס פאר א תקופה, וואס פאר א מעמד ומצב ס'זאל ניט זיין, איז דא מער ניט ווי מסירות נפש. וכאמור לעיל, על דרך ווי לשון הידוע פון פתח רבי שמעון, וכיוצא בזה, אז נאך דערויף וואס מ'עפנט אויף דעם פתח, ווערט דאס דערנאך א דרך אין וועלכע ס'קענען גיין קטנים וקטני קטנים וכו', אט אזוי איז אויך כאמור לעיל דער זיכרון און די התבוננות אין די דריי תקופות, וואס אף על פי לכאורה ווער קען זיך דאס פארגלייכן צו אזא מין עבודה מיט אזא מין אופן מסירת נפש, איז נאך דערויף וואס סלל את הדרך. און האט אנגעצונדן א פנס אור אויף ליכטיג מאכן לכל אלו ההולכים באורחותיו, ביז ווי אין דעם מכתב הידוע פון י"ב תמוז בפעם הראשונה לכל ביז אשר לכל וואס בשם ישראל יכונה, ווערט דאס דערנאך א דרך וואס יעדער קען גיין לבטח דרכו

אין צוויי פון די עניינים, אין כמה וכמה פון די עניינים, אז מען זאל גיין בהצלחה רבה ומרובה, ומחיל אל חיל, ובקרוב ממש מקבל זיין פני משיח צדקינו, מיט די אלע ניצוצים ובירורים וואס מען וועט אויפטון און מברר זיין און מזכך זיין, און מעלה זיין למעלה מעלה.